בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף י"ח, מיר הייבן אן דף י"ח עמוד א' זעקס שורות פון אויבן איתמר, איז אזוי, די דין איז, חזל האבן מתקן געווען, אז טאמער א מאן גט א פרוי, אדער טאמער א פרוי ווערט אן אלמנה, טאר זי נישט חתונה האבן פון דאס ניי מיט א צווייטע מאן, ווי לאנג זי ווארט נישט קיין דריי חדשים, פארוואס? ווייל חזל האבן חושש געווען, אז טאמער זי וועט חתונה האבן פאר ס'וועט אריבער גיין דריי חדשים, און לאמיר זאגן זי וועט טראגעדיג ווערן, זי וועט האבן א קינד, וועט מען נישט וויסן פון וועם איז די קינד, צו די קינד איז פון די ערשטע מאן, אדער פון די צווייטע מאן, דערפאר האבן חזל מתקן געווען, אז זי דארף ווארטן דריי חדשים, אין דריי חדשים קען מען זען צו א פרוי איז טראגעדיג צו נישט, עט מען וויסן, טאמער מען זעט זי איז טראגעדיג משך די דריי חדשים ווייסט מען ס'פון די ערשטע מאן, אז נישט, טאמער זי האט שפעטער א קינד ווייסט מען אז דאס קינד איז פונעם צווייטן מאן, איז זאגט אונז די גמרא, איתמר, האט מען געלערנט, מאימתי מונין לגט, פשט א מאן וואס גט די פרוי האבן דאך יעצט געשמועסט מען דארף ציילן דריי חדשים, איז פון ווען הייבט מען אן ציילן דריי חדשים, כדי די פרוי זאל קענען נאכאמאל חתונה האבן, איז רב אמר, רב זאגט משעת נתינה. פון ווען די פרוי קריגט די גט, דעמאלטס הייבט מען אן ציילן דריי חדשים, און שמואל אמר, שמואל זאגט משעת כתיבה, אז פון ווען מען שרייבט די גט, פון דעמאלטס הייבט מען שוין אן ציילן, פשט לויט שמואל, לאמיר זאגן די מאן וועט שרייבן די גט, און יעצט ווארט ער א חודש, און הערשט יעצט געט ער די גט פאר די פרוי, איז דארף די פרוי נישט ציילן דריי חדשים, נאר אפילו זי ציילט צוויי חדשים איז גענוג. ווייל ס'איז דריי חדשים פון ווען מ'האט געשריבן די גט, וואס איז די סברא פון שמואל, ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל ס'איז דאך דא א דין פון א גט ישן, ווי מ'וועט זען בהמשך, גט ישן מיינט אז די מאן האט זיך מייחד געווען מיטן פרוי נאכדעם וואס ער האט געשריבן די גט, איז ביי אזא ציור דאס ווערט גערופן א גט ישן וואס חזל האבן גע'פסל'ט אזא סארט גט, פארוואס? ווייל חזל האבן חושש געווען וואס איז טאמער א מאן וועט שרייבן א גט פארן פרוי, און ער וועט עס נאכנישט איבערגעבן, ער וועט עס אריינפאקן אין טאש, און ער ווארט ער האט צייט ער ווארט א יאר ער ווארט צוויי יאר אבער דערווייל וואוינט ער מיט די פרוי און האט קינדער און נאכדעם געט ער פארן פרוי די גט איז יעצט ווייסט מען טאקע ווען די מאן האט געגט די פרוי אבער ס'עט אריבער גיין אפאר יאר עט מען פארגעסן עט מען צוריק גיין צום גט מעט זעהן וואס שטייט אין דעם גט עט מען זעהן ס'שטייט א זמן וואס איז יארן יארן יארן צוריק נאך פאר די קינדער זענען געבוירן איז עט מען חושש זיין אז די קינדער וואס די פרוי האט איז נישט פון דעם מאן נאר ס'פון עפעס א צווייטע מאן פשט מעט מערער זיין אויף די כשרות פון די קינדער כדי דאס זאל נישט געשעהן, האבן חזל מתקן געווען על כל פנים לויט די בית הלל, אז טאמער דער מאן האט זיך מיחד געווען מיטן פרוי נאכדעם וואס ער האט געשריבן דעם גט, איז די גט פסול, אלס גט ישן, און ממילא, פאר דעם האלט טאקע שמואל, אז די דריי חדשים הייבט מען אן ציילן פונעם שרייבן די גט, פארוואס? ווייל היות וואס מ'האט דאך יעצט געזעהן אז נאכן שרייבן די גט טאר זיך שוין נישט דער מאן מיחד זיין מיטן פרוי, און ממילא האלט שמואל, וואס דארף מען מורא האבן אז די פרוי איז טראגעדיג געווארן פון דעם מאן, דער מאן וואוינט דאך נישט מיט איר משך די תקופה נאכן שרייבן די גט, איז פאר דעם ברגע וואס מען שרייבט די גט קען מען גראד אנהייבן ציילן דריי חדשים, און טאמער מען זעט אז די פרוי איז נישט טראגעדיג אפילו זי קריגט די גט שפעטער, קען זי גראד חתונה האבן ברגע וואס ס'אריבער דריי חדשים פונעם כתיבת הגט. מתקיף לה רב נתן בר אושעיא, פרעגט אבער רב נתן בר אושעיא א קשיא, לשמואל, יאמרו שתי נשים בחצר אחת, זו אסורה וזו מותרת, פשט לויט שמואל קען אויסקומען א מצב אזוי, א מאן עט האבן צוויי פרויען, און עט שרייבן פאר איין פרוי א גט יעצט, און פארן צווייטע פרוי א גט א חודש שפעטער, יעצט נאכדעם וואס ער האט געשריבן ביידע גיטין, האט ער געדארפט אוועק פארן, ער האט נישט געוואלט, טאמער עפעס עט פאסירן עלן די פרויען בלייבן עגונות, איז ער מחליט אז ער געט איבער די ביידע גיטין פארן פרוי, קומט אויס איין פרוי קריגט א גט וואס מען האט הערשט נעכטן געשריבן, און די אנדערע פרוי קריגט א גט וואס מען האט שוין געשריבן א חודש צוריק, איז לויט שמואל, ווי לאנג דארפן יעצט די פרויען ווארטן איידער זיי קענען נאכאמאל חתונה האבן? איז די פרוי וואס האט געקריגן א פרישע גט, זי דארף ווארטן גאנצע דריי חדשים, די אנדערע פרוי דארף נאר ווארטן צוויי חדשים ווייל ס'איז שוין אריבער א חודש זייט מען האט געשריבן איר גט, קומט אויס אז האסט דא צוויי פרויען פון איין מאן וואס ביידע דארפן ווארטן אנדערע זמנים, איינע דארף ווארטן צוויי חדשים די אנדערע ווארטן דריי חדשים, עט ארויסקומען א גרויסע בלבול ביים עולם, די עולם עט זיין צומישט, ווי לאנג דארף מען טאקע ווארטן? און ממילא פרעגט רב נתן בר אושעיא ווי איז יתכן אז זאל זיין אזא סארט זאך? אמר ליה אביי, האט אביי געענטפערט, ניין, מען דארף נישט מורא האבן אויף דעם, ווייל זו זמן גיטה מוכיח עליה, וזו זמן גיטה מוכיח עליה, פשט, קיינער העט זיך נישט פארמישן, מען ווייסט קלאר וואס די דין איז, יעדער ווייסט אז מען הייבט אן ציילן פון די זמן כתיבת הגט, און ממילא העט יעדער פארשטיין אז דער פרוי'ס גט איז געשריבן געווארן א חודש צוריק, דער פרוי'ס גט איז הערשט יעצט געשריבן געווארן, פארדעם איז זי קען חתונה האבן נאך צוויי חדשים, און זי דארף ווארטן דריי חדשים, ס'נישט קיין מכשול ס'עט נישט ארויסקומען קיין מכשול, מען דארף פון גארנישט מורא האבן. זאגט די גמרא ווייטער, תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דשמואל. ס'דא א ברייתא וואס איז מבואר דארט כשיטת רב, און ס'דא אן אנדערע ברייתא וואס איז מבואר דארט כשיטת שמואל. איז קודם ברענגט די גמרא די ברייתא וואס איז מבואר כשיטת רב, אז מ'הייבט אן ציילן דריי חדשים פון די נתינת הגט, תניא כוותיה דרב, שטייט אין די ברייתא אזוי, השולח גט לאשתו, איינער וואס שיקט א גט פאר זיין פרוי מיט א שליח, ונשתהה שליח בדרך שלושה חדשים, און די שליח האט זיך פארזוימט אונטערוועגנס דריי חדשים קומט אויס די גט איז ערשט אנגעקומען צו די פרוי, דריי חדשים נאכדעם וואס די מאן האט עס געשיקט, זאגט די ברייתא, כשהגיע גט לידה צריכה להמתין שלשה חדשים, אז נאך די גט קומט אן צום פרוי, דארף זי ווארטן דריי חדשים פאר זי האט נאכאמאל חתונה, איז קודם כל האמיר דא קלאר א ברייתא כשיטת רב, אז מען הייבט אן ציילן די דריי חדשים פון די זמן נתינת הגט, זאגט די ברייתא ווייטער על כל פנים, די גמרא ברענגט אויך די המשך הברייתא, ולגט ישן אין חוששים שהרי לא נתייחד עמה, פשט מען דארף נישט דא חושש זיין אויף א גט ישן, אז די מאן האט זיך מייחד געווען אפשר מיט די פרוי, און ממילא די גט איז פסול, ווייל ס'איז דאך נישט אזוי די מאן האט זיך נישט מייחד געווען מיט איר דארף מען נישט מורא האבן אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, און דערפאר איז די גט א גוטע גט, ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא וואס דארט איז מבואר כשיטת שמואל, תניא כוותיה דשמואל, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, המשליש גט לאשתו, איינער וואס שרייבט א גט פאר זיין פרוי און געט עס איבער פאר א צווייטן פאר א שליח, ואמר לו, און ער זאגט פאר דעם צווייטן, אל תתנהו לה אלא לאחר שלושה חדשים, געב איבער די גט אין דריי חדשים פון יעצט, שוין, אזוי זאגט ער פאר די מענטש, און די מאן גייט זיך אונטערוועגנס ער פארט אוועק, איז די דין איז זאגט די ברייתא משנתנו לה אז ווען ס'גייט אריבער דריי חדשים און די פרוי קריגט די גט אין די האנט אריין מותרת לנשא מיד מעג זי גראד חתונה האבן זי דארף נישט ווארטן נאך דריי חדשים, פארוואס? ווייל די ברייתא גייט כשיטת שמואל אז מען הייבט אן ציילן די דריי חדשים פון די זמן כתיבת הגט, און די ברייתא פירט אויס פונקט ווי די פריערדיגע ברייתא לגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה, מ'איז אויך נישט חושש דא אויף א גט ישן ווייל די מאן האט זיך נישט מייחד געווען מיט די פרוי און ממילא ווייסט מען אז די גט איז א גוטע גט, מען דארף נישט חושש זיין אז די מאן און די פרוי האבן געוואוינט נאכן כתיבת הגט, על כל פנים האבן מיר א ברייתא אויך ווי שמואל. זאגט די גמרא ווייטער, רב כהנא ורב פפי ורב אשי עבדי משעת כתיבה, רב כהנא רב פפי רב אשי האבן גע'פסק'נט כשיטת שמואל, אז מען ציילט דריי חדשים פונעם שעת כתיבת הגט, רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי משעת נתינה זיי האבן גע'פסק'נט ווי רב, אז מען ציילט פון די נתינת הגט, והלכתא פירט די גמרא אויס די הלכה איז משעת כתיבה די הלכה איז ווי שמואל, אז מען הייבט אן ציילן די דריי חדשים פון די זמן כתיבת הגט. זאגט די גמרא ווייטער, און די גמרא ברענגט דא נאך א מחלוקת צווישן רב און שמואל וואס האט נישט קיין שייכות ממש צו גיטין, און די גמרא וועט אויך ברענגען א תניא כוותיה דרב און א תניא כוותיה דשמואל, איז על כל פנים די דין איז אזוי, שמיטה ווייסט דאך יעדער, חוץ פון דעם וואס מען טאר נישט באארבעטן די פעלדער שמיטה, איז דא נאך א דין, אז שמיטה איז משמט אלע חובות, פשט טאמער איינער איז שולדיג געלט פאר א צווייטן, עס קומט שמיטה, איז מען מער נישט שולדיג, חוץ אז מען שרייבט טאקע א פרוזבול פאר דעם שרייבט מען טאקע א פרוזבול, אבער סתם אזוי אלע חובות ווערן אויסגעמעקט. אבער ס'דא געוויסע יוצאים מן הכלל, ס'דא געוויסע חובות וואס שמיטה איז נישט משמט, וואס שמיטה מעקט נישט אויס, וועלכע סארט חובות איז איין אזא סארט חוב, איז א מעשה בית דין, פשט, טאמער איינער איז שולדיג געלט פאר א צווייטן, נישט מכח א חוב, נישט מכח ווייל ער האט געבארגט געלט פון יענעם צו וואס, נאר ווייל ס'איז א מעשה בית דין, בית דין האט מחייב געווען אז ער דארף באצאלן פאר יענעם געלט, איז אזא סארט חוב ווערט נישט נשמט שמיטה. נאך א חוב וואס ווערט נישט נשמט שמיטה איז א חוב וואס מען האלט נישט ביים איינמאנען. א חוב וואס מען האלט נישט ביים איינמאנען לערנט מען ארויס פון פסוק אז ס'ווערט נישט נשמט שמיטה. יעצט אזוי, כתובה, א מאן ווען ער האט חתונה מיט א פרוי איז ער זיך מתחייב אז ער גייט באצאלן כתובה, טאמער ער גט'ט איר, טאמער ער שטארבט, איז כתובה ווערט נישט נשמט שמיטה. פשט, לאמיר זאגן א מאן האט חתונה געהאט מיט א פרוי שפעטער איז ער געשטארבן די פרוי איז געבליבן א אלמנה דארפן דאך די יתומים באצאלן כתובה פון די טאטעס נכסים איז קען מען נישט זאגן אז ווען עס קומט שמיטה ווערט די חוב נשמט זיי דארפן מער נישט באצאלן ניין זיי דארפן יא ווייטער באצאלן די חוב פארוואס אלס די ביידע טעמים פשט סיי אלס די טעם ווייל ס'איז א מעשה בית דין פשט דאס אז א מאן דארף באצאלן כתובה דאס איז נישט קיין פריוואטע חוב ס'איז א מעשה בית דין בית דין האט מחייב געווען יעדע מאן אז ער מוז באצאלן כתובה אפילו א מאן וואס האט זיך נישט אונטערגענומען כתובה דארף אויך באצאלן און ממילא היות עס איז א מעשה בית דין א מעשה בית דין האט מען געשמועסט ווערט נישט נשמט שמיטה, חוץ פון דעם איז נארמאל ווען א מאן שטארבט און לאזט איבער א אלמנה, האלט נישט די אלמנה ביים גובה זיין די כתובה, פארוואס? ווייל ווי לאנג זי איז נישט גובה איר כתובה, קען זי ווייטער עסן פון די נכסים פון די מאן, זי קען ווייטער וואוינען אין די שטוב פונעם מאן, איז דאס א חוב וואס זי האלט נישט ביים איינמאנען, און יעדע חוב וואס מען האלט נישט ביים איינמאנען ווערט נישט נשמט שמיטה, אבער ס'איז יא דא א געוויסע אופן אז כתובה זאל נשמט ווערן שמיטה, ווען? ווען ס'איז נישט דא די צוויי טעמים,

דארף געשען צוויי זאכן, קודם כל עס דארף ווערן אויס מעשה בית דין, חוץ מזה דארף עס ווערן א חוב וואס די פרוי האלט ביים איינמאנען, איז וועלכע סארט כתובה איז דאס, פשט ווען איז דא טאקע אזא ציור, זאגט רב משתפגום ותזקוף, תפגום איז טייטש אז די פרוי האט שוין געקריגן א חלק פון איר כתובה געלט, ברגע וואס די פרוי האט געקריגן א חלק פון איר כתובה געלט ווייזט זי מיט דעם אז זי וויל בעצם קריגן די רעשט אויך, פשט אז זי האלט דאס ביים איינמאנען, וברגע וואס זי האלט עס ביים איינמאנען קען עס שוין שמיטה משמט זיין. חוץ פון דעם איז תזקוף, תזקוף איז טייטש נאך די פרוי רופט די יורשים אין בית דין אריין און זי איז מודיע פארן בית דין אז זי וויל איינמאנען איר כתובה געלט און בית דין זאגט טאקע מען דארף איר באצאלן, ברגע וואס בית דין פסק'נט דאס ווערט עס אויס מעשה בית דין און ס'ווערט א געהעריגע חוב, איז ברגע וואס די צוויי זאכן געשעהן, סיי ס'ווערט אויס מעשה בית דין ווייל די פרוי האט זיך תובע געווען אין בית דין אז זי וויל די געלט און ברגע וואס בית דין פסק'נט אז מ'דארף באצאלן ווערט עס א געהעריגע חוב און סיי ס'ווערט אויס מעשה בית דין און סיי זי האט געקריגן א חלק פון די געלט און ממילא ווייזט זי מיט דעם אז זי וויל עס איינמאנען ווען די צוויי זאכן געשען זאגט רב אז די כתובה איז א געהעריגע חוב און ווען עס קומט שמיטה איז שמיטה משמט די חוב, די יורשים דארפן עס מער נישט באצאלן. ושמואל אמר, שמואל זאגט פגמה אף על פי שלא זקפה, זקפה אף על פי שלא פגמה, פשט שמואל האלט מען דארף נישט ביידע זאכן, נאר איינע פון די צוויי איז שוין גענוג, פשט שמואל האלט אז ברגע וואס די פרוי נעמט די יורשים אין בית דין איינמאנען די כתובה געלט, דארף מען נישט יעצט אז זאל אויך קריגן א חלק פון די געלט ווייל דאס אליין ווייזט אויך אז זי וויל די געלט, רב קריגט זיך אויף דעם, רב האלט אפילו נאכדעם וואס א פרוי גייט אין בית דין מוז נישט זיין אז זי וויל באמת די געלט, זי קען שפעטער חרטה האבן, שמואל האלט ניין, שמואל האלט ברגע וואס זי איז געגאנגען אין בית דין איז א סימן זי וויל איינמאנען די געלט, פשט, ברגע וואס זי איז געגאנגען אין בית דין האט זי שוין געפאטערט ביידע טעמים, סיי ס'ווערט אויס מעשה בית דין, און סיי זי האט מגלה געווען אז זי וויל די רעשט פון די געלט, די זעלבע זאך האלט שמואל אויכעט, אז ברגע וואס זי האט געקריגן א חלק פון די געלט, איז אויך דא די ביידע נקודות, סיי זי ווייזט מיט דעם אז זי וויל די רעשט פון די געלט, און סיי ס'ווערט אויס מעשה בית דין, ס'ווערט א געהעריגע חוב. און ממילא זאגט שמואל טאמער איינע פון די צוויי זאכן זענען געשעהן איז שוין די חוב א געהעריגע חוב וואס שביעית וואס שמיטה איז עס משמט זאגט טאקע די גמרא תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דשמואל ס'דא א ברייתא וואס מבואר דארט קלאר ווי רב און אן אנדערע ברייתא וואס מבואר דארט קלאר ווי שמואל קודם ברענגט די גמרא די ברייתא וואס מבואר דארט ווי רב תניא כוותיה דרב מאימתי כתובה משמטת פון ווען זאגט מען אז כתובה ווערט נשמט שמיטה זאגט די ברייתא משתפגום ותזקוף מ'דארף ביידע תנאים סיי די פרוי זאל קריגן א חלק פון די געלט, און סיי זי זאל איינמאנען די געלט אין בית דין, וואס איז טאמער נאר איינע פון די תנאים געשען, פגמה ולא זקפה, זקפה ולא פגמה, אינה משמטת עד שתפגום ותזקוף, מען דארף די ביידע זאכן, איז ממש מבואר דא אין די ברייתא ווי רב האט געזאגט, תניא כוותיה דשמואל, ס'דא אן אנדערע ברייתא וואס איז מבואר דארט ווי שמואל האט געזאגט, ווייל שטייט אין די ברייתא, אונס, ס'טייטש ווען א מאן איז מאנס א פרוי דארף ער איר באצאלן פופציג שקל א קנס, און ס'זעלבע זאך קנס, פשט א מאן וואס איז מוציא שם רע אויף זיין פרוי אז זי איז נישט קיין בתולה דארף ער באצאלן א קנס פון הונדערט שקל, ופיתוי טאמער א מאן איז מפתה א פרוי דארף ער אויך באצאלן א קנס פון פופציג שקל טאמער האט נישט חתונה מיט איר, און ס'זעלבע זאך כתובת אשה, די כתובה פון א פרוי איז די אלע זאכן שזקפן במלווה ברגע וואס מ'איז עס זוקף במלווה פשט ברגע וואס מ'מאכט עס אויס מעשה בית דין מ'מאכט עס א געהעריגע הלוואה משמטין איז שמיטה איז עס משמט ואם לאו אין משמטין טאמער מ'האט נישט געמאכט פון דעם א געהעריגע חוב איז שמיטה איז דאס נישט משמט און די ברייתא פירט אויס מאימתי נזקפים במלווה פשט ווען קוקט מען עס אן טאקע ווי א געהעריגע חוב משעת העמדה בדין, ברגע מען גייט אין בית דין אריין, ווערט עס אויס מעשה בית דין, ס'ווערט א געהעריגע חוב, און שביעית איז עס משמט. זעט מען דא קלאר אין די ברייתא, אז ברגע וואס מען טראגט אריין די כתובה אין בית דין אריין ווען די פרוי מאנט די כתובה געלט אין בית דין, ווערט עס א געהעריגע חוב און שביעית איז דאס משמט, מען דארף נישט אויך די אנדערע תנאי אז די פרוי זאל האבן געקריגן א חלק פון די געלט, זעהן מיר דא א ברייתא וואס איז מבואר קלאר ווי שמואל. זאגט יעצט די גמרא דרך אגב, אמר שמואל, שמואל האט געזאגט, כתובה כמעשה בית דין דמיא, כתובה איז פונקט ווי א מעשה בית דין, פשט אזוי, ווען עס קומט צו א חוב, א חוב האט מען געזען, טאמער איז דא א מלווה מיט א לווה, און מען האט געשריבן א שטר, איז די שטר איז גורם אז די נכסים פון די לווה זענען משועבד צום מלווה, יעצט פון ווען הייבט זיך אן דער שעבוד? פון ווען מען חתמ'עט די שטר, ווייל ווען מען חתמ'עט די שטר גייט ארויס א קול, און דעמאלטס ווייסט שוין יעדער אז ס'איז דא דא א שטר, ווייסט שוין יעדער נישט צו קויפן נכסים פונעם לווה ווייל ס'קען זיין די מלווה וועט עס צונעמען, דעמאלטס הייבט זיך אן די שעבוד, און ממילא וואס וועט זיין טאמער איינער העט שרייבן א שטר חוב זונטאג און ער העט עס ערשט חתמענען דינסטאג צוויי טאג שפעטער, איז אזא שטר חוב איז פסול, פארוואס? ווייל ווען הייבט זיך אן די שעבוד? דינסטאג, וואס שטייט אין די שטר? די זמן, זונטאג, איז די מלווה אדערווייל העט גיין גובה זיין כל מיני נכסים וואס די לווה האט פארקויפט צווישן זונטאג און דינסטאג און ער טאר דאך נישט און ממילא אזא שטר חוב איז פסול. אבער, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי א שטר חוב. וואס טוט זיך ביי א מעשה בית דין, פשט ווען בית דין געבט ארויס א פסק און פסק'נט לטובת איינע פון די צדדים, איז דא נישט דא די דין דא, ברגע וואס בית דין האט פארשריבן די פסק, גייט מיך נישט אן אז מ'האט געחתמ'עט די פסק אפאר טאג שפעטער, פשט די פסק איז נאך אלץ א כשר'ע פסק, פארוואס? ווייל ברגע וואס בית דין פסק'נט גייט שוין ארויס די קול, פשט שוין ווערט אלץ משועבד צו די פסק פון בית דין, און די חתימה איז נאר דארט אלס ראיה אז די שטר איז א גוטע שטר, און דערפאר קען מען עס חתמ'נען א טאג צוויי שפעטער אויכעט, און ממילא זאגט דא שמואל אז א כתובה איז פונקט ווי א מעשה בית דין, פשט ביי א כתובה זאגט מען אויך אז אפילו מען האט עס געחתמ'עט א טאג צוויי שפעטער איז נישט קיין פראבלעם, מה מעשה בית דין נכתבים ביום ונחתמים בלילה, אף כתובה נכתבת ביום ונחתמת בלילה, פשט אפילו א כתובה וואס מען האט געשריבן בייטאג און מען האט געחתמ'ט ערשט ביינאכט פשט די נעקסטע טאג איז נאכאלץ א כשר'ע כתובה, פארוואס? ווייל כתובה האט אויך די מעלה פון מעשה בית דין, ווי רש"י איז מסביר אז היות ס'איז דא א חופה ס'דא א חתונה, דער גאנצע עולם האלט מיט, ווייסט מען אז די כתובה איז געשריבן געווארן, פשט פון די זמן כתיבה ווייסט שוין יעדער אז די כתובה איז געשריבן געווארן שוין ארויס א קול, און ממילא אלע נכסים ווערן משועבד פון די זמן הכתיבה, די חתימה איז נאר דארט אלס ראיה, גייט מען נישט אן אז מען חתמ'עט אפאר טאג שפעטער אדער א טאג שפעטער, פארציילט די גמרא, כתובתיה דרב חייא בר רב, איכתב ביום ואיחתם בלילה, די כתובה פון רב חייא בר רב איז טאקע געווען אזוי מען האט עס געשריבן בייטאג, און מען האט עס געחתמ'עט ערשט די נאכט, די נאכט נאכדעם, פשט א טאג שפעטער, הוה רב התם, רב איז דארט געווען, ולא אמר להו ולא מידי, און רב האט זיך נישט צוטון געמאכט פשט רב האט געהאלטן ס'איז א גוטע כתובה, פרעגט די גמרא לימא כשמואל סבירא ליה, איז לכאורה אבער דא א ראיה אז רב האלט ווי שמואל אז טאקע א כתובה איז ווי א מעשה בית דין אז מען קען עס חתמ'נען די נעקסטע טאג, זאגט די גמרא ניין דא איז אנדערש פון דא איז נישט קיין ראיה ווייל עסוקין באותו ענין הוה דתניא אמר רב אלעזר בר רב צדוק לא שנו אלא כשאין עסוקין באותו ענין אבל עסוקין באותו ענין כשר, פשט אזוי ווילאנג מ'איז עוסק אין די זעלבע ענין איז יעדער מודה אז מ'קען חתמ'ענען א שטר אפילו א טאג נאכדעם וואס מ'האט עס געשריבן, פשט אפילו ביי א שטר חב, לאמיר זאגן אז זונטאג עט מען שרייבן א שטר חוב און הערשט זונטאג נאכט ס'טייטש מאנטאג עט מען עס חתמ'ענען, אבער א גאנצע צייט איז מען געווען עסוק אין דעם, פשט אונז האמיר געהאט דא די מלווה און די לוה אין איין צימער, זונטאג פארן שקיעה, און די עדים זענען דא געשטאנען, מען איז געווען גרייט צו חתמ'ענען און מען האט געשריבן אבער די חתימה איז למעשה געווען ביינאכט די חתימה איז געווען מאנטאג דא איז יעדער מודה אז דער שטר חוב איז א כשר'ע שטר חוב פארוואס ווייל היות וואס יעדער איז געווען דא אין צימער די עדים זענען אויך דא געווען זענען געווען גרייט צו חתמ'ענען נאר טעכניש האט זיך פארשלעפט ביז מען האט גענדיגט שרייבן איז די קול שוין ארויס ביים שרייבן ווייל די עדים זענען דא געווען און ממילא גייט מען נישט אן אז זיי האבן געחתמ'עט ערשט ביינאכט א טאג שפעטער נאר אזא שטר חוב איז א כשר'ע שטר חוב און ממילא זאגט די גמרא קען זיין פארדעם האט רב זיך גארנישט אנגערופן ביי די כתובה פון רבי חייא בר רב, ווייל היות וואס מ'איז געווען עסוק אינעם ענין א גאנצע צייט, האט ער געהאלטן אז ס'איז א גוטע כתובה, אבער קען אוודאי זיין דארט וואו מ'איז נישט עסוק אין די כתובה די גאנצע צייט, קען זיין רב העט זיך קריגן אויף שמואל, און רב העט האלטן אז כתובה איז נישט ווי א מעשה בית דין, נאר כתובה איז ווי יעדע שטר חוב אז מ'מוז דאס חתמ'נען די זעלבע טאג וואס מ'שרייבט עס. זאגט די גמרא ווייטער. האמיר געזען די משנה ר' שמעון מכשיר אז ר' שמעון איז מכשיר א גט מוקדם, פשט א גט וואס מ'האט געשריבן איין טאג און מ'האט גע'חתמ'ט די נעקסטע טאג, האט ר' שמעון געזאגט אז די גט איז כשר, זאגט די גמרא אמר רבא מאי טעמא דר' שמעון, וואס איז די טעם פון ר' שמעון, ענטפערט די גמרא, און מ'האט עס בעצם שוין נעכטן געזען, קסבר ר' שמעון האלט כיוון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות, אז ברגע וואס די מאן האט געשריבן די גט טאר ער מער נישט עסן פירות נכסי מלוג, און ר' שמעון האלט אז די סיבה וואס מען האט מתקן געווען א זמן אין די גט איז משום פירות, אבער ברגע וואס ער האט געשריבן די גט טאר ער דאך שוין נישט עסן קיין פירות, און מילא נאכן שרייבן די גט אפילו טאמער די פרוי עט אנהייבן גובה זיין אלע פירות וואס די מאן האט פארקויפט נאכן שרייבן מעג זי דאס גובה זיין ס'איז טאקע אירס, און מילא גייט מען נישט אן אז מען האט גע'חתמ'עט די גט א טאג צוויי שפעטער, ווייל ס'איז נישט דא דא קיין חשש אז די פרוי עט גובה זיין פירות וואס באלאנגט נישט צו איר, זאגט יעצט די גמרא אמר ריש לקיש, זאגט ריש לקיש, לא הכשיר ר' שמעון אלא לאלתר, אבל מכאן ועד עשרה ימים לא, פשט, דאס וואס ר' שמעון לאזט חתמ'ען א גט א טאג נאכדעם וואס מען האט עס געשריבן, דאס איז נאר ווען מען האט געחתמ'עט די נעקסטע טאג אדער צוויי טאג שפעטער, אבער צען טאג שפעטער, אדער מער, עלף טאג, צוועלף טאג, דאס איז שוין א פראבלעם אפילו לויט ר' שמעון אויכעט, פארוואס? זאגט ריש לקיש ווייל חיישינן שמא פייס, ווייל דא איז מען חושש אז אפשר ס'איז אריבער אזא לאנגע תקופה, האט זיך דער מאן איבערגעבעטן מיט די פרוי, און ער האט געוואוינט מיט איר, ברגע וואס ער האט געוואוינט מיט איר, ווערט דאך די גט א גט ישן, א פסול'ע גט, און ממילא, נאך צען טעג בין איך שוין חושש אז די גט איז פסול אז די גט איז א גט ישן, איז נאך צען טעג איז רבי שמעון אויכעט מודה אז מען קען נישט נוצן אזא סארט גט, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, און רבי יוחנן האלט אפילו מכאן ועד עשרה ימים, אם איתא דפייס קלא אית ליה למילתא, ר' יוחנן האלט אז מען דארף נישט חושש זיין אז דער מאן האט זיך איבערגעבעטן מיט דער פרוי, ווייל טאמער יא וואלט מען געוואוסט ווי רש"י איז מסביר אז ווען דער מאן און די פרוי האבן זיך ארומגעשלאגן האבן אלע שכנים מיטגעהאלטן, די זעלבע זאך טאמער זיי האבן זיך מפייס געווען וואלט אויך יעדער מיטגעהאלטן, איז דארף מען נישט חושש זיין אז זיי האבן זיך מפייס געווען, ווייל ווען יא וואלט אוודאי ארויס א קול. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, מיר האבן געלערנט, אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, טאמער איינער זאגט פאר צען מענטשן, שרייבטס א גט פאר מיין פרוי, אמר ר' יוחנן, זאגט ר' יוחנן די דין אזוי, שנים משום עדים, וכולם משום תנאי, פשט פון די צען מענטשן דארף מען זיך איינטיילן אזוי צוויי פון די צען מענטשן עלן דארפן זיין עדים אבער די רעשט חתמ'נען אויפן גט אבער נישט אלס עדים נאר אלס תנאי פשט די מאן האט סתם געוואלט דא מבייש זיין די פרוי ברבים האט ער עס געזאגט פאר צען מענטשן אבער נישט פשט אז די מאן האט באמת געוואלט אלע צען זאלן זיין עדים צוויי זענען עדים די אנדערע אכט חתמ'נען נישט אלס עדים נאר אלס תנאי כלפי וואס דאס איז נוגע מען באלד זען וריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט כולם משום עדים אלע צען זענען עדים פשט אלע מוזן חתמען אלס עדים טאמער נישט קען מען נישט איבערגעבן אזא סארט גט איז פאר מען גייט דא דן זיין אין וואס איז די נפקא מינה צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש פרעגט די גמרא היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא אילימא דלא אמר להו כולכם טאמער די מאן האט נישט געזאגט כולכם כתבו גט ער האט סתם געזאגט כתבו גט איז קען נישט זיין ווייל והתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה מיר זעהן אין משנה דף ס"ו אז אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אז טאמער א מענטש זאגט פאר צען מענטשן שרייבטס א גט פאר מיין פרוי, אחד כותב ושנים חותמין, איז איינער שרייבט צוויי חתמענען, אבער די רעשט זענען סך הכל שליחים, נישט פשט אז אלע דארפן חתמענען, אלא נאר מוז מען אוודאי זאגן אז דארט ווי ר' יוחנן און ריש לקיש קריגן זיך, רעדט זיך נישט אז די מאן האט נישט געזאגט כולכם, נאר דאמר להו כולכם, אוודאי רעדט זיך אז די מאן האט געזאגט כולכם, אז ער זאגט כולכם מוזן אלע חתמענען, די שאלה סך הכל איז, ווער זענען די עדים, איז ר' יוחנן האט געזאגט צוויי זענען עדים, די רעשט זענען נאר דארט אלס תנאי, און ריש לקיש האט געזאגט אלע זענען עדים, פרעגט יעצט די גמרא מאי בינייהו, ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן ר' יוחנן און ריש לקיש פשט למעשה סיי לויט ר' יוחנן סיי לויט ריש לקיש דארפן אלע צען חתמ'נען און ווי די נפקא מינה? ענטפערט די גמרא איכא בינייהו די נפקא מינה העט זיין דחתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועד עשרה ימים טאמער צוויי עלן חתמ'נען היינט און די אנדערע אכט עלן חתמ'נען צען טעג שפעטער איז מאן דאמר משום תנאי כשר ר' יוחנן וואס ר' יוחנן האלט אז נאר צוויי זענען עדים די רעשט זענען סתם חתימות ער האלט אזא גט איז כשר, דאס הייסט נישט א גט מוקדם, דאס הייסט נישט אז מען האט גע'חתמ'עט די גט צען טעג נאכן שרייבן, ווייל היות וואס נאר צוויי זענען עדים און צוויי האבן גע'חתמ'עט די זעלבע טאג, איז די גט א כשר'ע גט, ווייטער ומאן דאמר משום עדים פסול, לויט ריש לקיש אז אלע צען זענען עדים, און אונז האבן מיר דא אכט פון די צען וואס האבן נישט גע'חתמ'עט די זעלבע טאג פונעם כתיבה, נאר זיי האבן גע'חתמ'עט צען טעג שפעטער, איז פשט ס'איז א גט מוקדם, מען האט עס נישט געשריבן און גע'חתמ'עט די זעלבע טאג, איז לויט ריש לקיש, עט אזא גט זיין פסול, אי נמי, נאך א חילוק קען זיין, כגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול, טאמער איינער פון די צען איז א קרוב מיט דעם מענטש וואס שרייבט די גט, אדער סתם אזוי א פסול'ע עד, איז למאן דאמר משום תנאי כשר, לויט רבי יוחנן איז דאס נישט קיין פראבלעם, ווייל דער מענטש וואס איז א קרוב אדער דער מענטש וואס איז א פסול מ'עט זאגן ער איז נישט די עד, ער איז סתם דארט אלס תנאי, און די אנדערע, פון די אנדערע צען, עט מען שוין טרעפן צוויי עדים, מה שאין כן למאן דאמר משום עדים פסול, לויט ריש לקיש אז אלע צען זענען עדים, איז ברגע וואס איינס פון זיי איז א קרוב או פסול, איז די גאנצע שטר פסול ווייל איינער פון די עדים איז א קרוב או פסול, ווי רשי ברענגט טאקע אז די משנה זאגט אין מכות אז ברגע וואס דא איין עד וואס איז א פראבלעמאטישע עד איז די גאנצע עדות פסול איז דא אויך טאמער אלע צען זענען עדים און איינער איז א פראבלעם איז די רעשט שוין אויך א פראבלעם מען קען נישט נוצן אזא סארט גט. זאגט יעצט די גמרא, אי חותם בתחילה קרוב או פסול, אמרי לה כשר ואמרי לה פסול, פשט אזוי, לויט ר' יוחנן האט מען דאך יעצט געשמועסט אז נאר צוויי זענען עדים, די אנדערע אכט זענען נאר דארט אלס תנאי, פשט, וואס איז טאמער איינער פון די צען איז א קרוב או פסול, לויט ר' יוחנן איז דאס נישט קיין פראבלעם, ווייל מען וועט זאגן ער איז טאקע נישט די עד ער איז נאר דארט אלס תנאי, די שאלה אבער איז וואס איז טאמער ס'איז דא דא א קרוב, לאמיר זאגן דער וואס האט געהייסן שרייבן די גט זיין ברודער איז איינער פון די צען וואס ער האט זיי געהייסן שרייבן די גט, איז לויט ר' יוחנן זאגט מען ער איז נישט די עד ער איז סתם דארט אלס תנאי, אבער וואס איז טאמער ער האט געשריבן די ערשטע ער האט אונטערגעחתמעט די ערשטע איז אזא סארט גט כשר צו נישט? זאגט די גמרא ס'דא וואס זאגן ס'איז יא א גוטע גט ס'איז דא וואס זאגן אז נישט און די גמרא איז מסביר אמרי לה כשר תנאי דער וואס האלט אזא גט איז כשר האלט טאקע אז אפילו ער האט געחתמעט די ערשטע ער איז נישט קיין עד ער איז נאר דארט אלס תנאי איינער פון די אנדערע זענען די עדים ווייטער אמרי לה פסול אתי לאיחלופי בשטרות דעלמא ס'איז אבער א צווייטע דעה וואס האלט אזא גט איז פסול פארוואס ווייל היות וואס מענטשן עלן זיך איינרעדן אז די ערשטע צוויי חתימות זיי זענען די עדים, און דא איינער פון די ערשטע צוויי חתימות איז א קרוב או פסול, און ממילא כדי מען זאל זיך נישט פארמישן מיט אנדערע שטרות און זאגן אז א קרוב או פסול מעג חתמ'נען אויף א שטר, זאגט מען אז אזא גט איז פסול. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא דאמר להו לעשרה כתבו גט לאשתי, ס'איז געווען א מענטש האט געזאגט פאר צען אנדערע מענטשן, שרייבטס א גט פאר מיין פרוי, חתום בי תרי מינייהו ביומיה, ואינך מכאן ועד עשרה ימים, און וואס איז געשען? צוויי האבן געחתמעט יענע טאג, די אנדערע אכט האבן געחתמעט צען טאג שפעטער. אתא לקמיה דרבי יהושע בן לוי, איז מען געקומען צו רבי יהושע בן לוי פרעגן וואס טוט מען מיט אזא גט, איז בעצם רבי יהושע בן לוי האט געהאלטן ווי ריש לקיש אז אלע צען זענען עדים, און ממילא אז אלע צען זענען עדים, און אכט פון די צען האבן נישט געחתמעט די זעלבע טאג, איז פשט ס'איז א גט מוקדם, א גט מוקדם איז פסול, פון דעסט וועגן האט רבי יהושע בן לוי געזאגט אז דער גט איז כשר, אמר ליה, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, פשט דא איז געווען א שעת הדחק, דהיינו די מאן איז אנטלאפן מ'האט אים שוין נישט געהאט אונטער די הענט, אדער די פרוי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, פשט ס'איז געווען א שעת הדחק, און ממילא זאגט רבי יהושע בן לוי, אונז האמער דאך רבי שמעון אין די משנה וואס רבי שמעון זאגט אז א גט מוקדם איז כשר, און ממילא אפילו טאקע איז דאס א גט מוקדם, אבער ס'איז א שעת הדחק, ביי שעת הדחק קען מען זיך פארלאזן אויף רבי שמעון, אפילו די הלכה איז נישט ווי אים, און ממילא איז די גט בדיעבד כשר. איי פרעגט די גמרא, והא אמר ריש לקיש, לא הכשיר ר' שמעון אלא לאלתר, אבל מכאן ועד עשרה ימים לא. פשט וואס איז געווען דא די מעשה? דא איז געווען די מעשה אז אכט פון די שלוחים האבן אונטערגעחתמעט דעם גט צען טאג שפעטער. פריערט האמיר געזען אז ריש לקיש האט געזאגט אז אפילו לויט ר' שמעון, די גאנצע היתר פון ר' שמעון פון א גט מוקדם איז נאר טאמער מען חתמ'ט אין די צען טאג, נאך די צען טאג איז סתם אזוי דא א פראבלעם טאמער די מאן האט מפייס געווען די פרוי איז פארוואס האט ער נישט חושש געווען דא אויך אויף די פראבלעם אפשר האט די מאן מפייס געווען ענטפערט די גמרא בההיא כרבי יוחנן סבירא ליה פשט רבי יהושע בן לוי האט זיך טאקע געקריגט דא אויף ריש לקיש רבי יהושע בן לוי האט נישט געהאלטן אז לויט רבי שמעון איז דאס מוגבל אויף צען טעג נאר האט געהאלטן ווי רבי יוחנן וואס רבי יוחנן האט דאך מסביר געווען אז לויט רבי שמעון איז נישט דא קיין הגבלה פון צען טעג ווייל ווי רבי יוחנן האט מסביר געווען אז טאמער די מאן האט מפייס געווען די פרוי וואלט אוודאי די עולם געוויסט איז רבי יהושע בן לוי האט געהאלטן דא ווי רבי יוחנן אז אפילו נאך צען טעג לויט רבי שמעון הייסט עס נישט קיין גט מוקדם, אדער על כל פנים ס'הייסט נישט קיין גט ישן פשט ס'נישט דא קיין פראבלעם נאך צען טעג אויך נישט, איי פרעגט די גמרא והא אמר רבי יוחנן שניים משום עדים וכולן משום תנאי, פשט טאמער ער האט געהאלטן ווי רבי יוחנן איז רבי יוחנן דאך דער וואס האלט אז נישט אלע צען זענען עדים נאר צוויי זענען עדים, איז אויב אזוי סתם אזוי דער גט נישט קיין פראבלעם, ווייל צוויי האבן דאך געחתמעט יענעם טאג איז עס סתם אזוי נישט קיין גט מוקדם, ענטפערט די גמרא בההיא כריש לקיש סבירא ליה, פשט כלפי יענע מחלוקת, האט ריש ל האט רבי יהושע בן לוי געהאלטן ווי ריש לקיש, אז אלע צען זענען עדים, פשט לגבי די מחלוקת, האט ער געהאלטן ווי ריש לקיש אז אלע צען זענען עדים, לגבי די מחלוקת צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש אין די דין פון רבי שמעון וואס הייסט א גט מוקדם, וואס ריש לקיש האט געזאגט ביז צען טעג און רבי יוחנן זאגט נאך צען טעג אויך, לגבי דעם האט ער געהאלטן כשיטת רבי יוחנן, דערפאר האט ר' יהושע בן לוי געזאגט אז אפילו נאך צען טעג בשעת הדחק קען מען זיך פארלאזן אויף ר' שמעון.